מיר וועלן היינט לערנען א שיחה, ליקוטי שיחות, חלק כ ב, פרשת אמור, אין ליקוטי שיחות חלק כ ב איז דאס עמוד הונדערט און פֿערצן, שיחה אמור א', די ערשטע שיחה אין פרשת אמור אין חלק כ ב. די שיחה איז געזאגט געווארן כ ד טבת אין תשמ ב און אויכעט אין שבת פרשת משפטים אבער ס'איז א חלק וואס איז געווען אין כ ד טבת כ ד טבת די יארצייט פונעם אלטן רעבן דער רבי פלעגט מאכן ווען ער פלעגט פארברענגען פלעגט ער מאכן א סיום סיום מסכתא סיום השס סיום משניות אין דעם טאג פון די יארצייט דעם פארברענגען האט ער געמאכט זייער אינטערעסאנט ער האט געמאכט א סיום אויפן סידור פונעם אלטן רעבן, ס'איז דאך דא דער סידור פונעם אלטן רעבן, נוסח על פי נוסח האריזל, איז האט דער רבי געמאכט א סיום וואס דער אלטער רבי איז מסיים זיין סידור, און אויכעט דעם קשר פונעם סיום מיט דער התחלה פונעם אלטן רעבן אין סידור, און איינע פון די זאכן וואס איז דא אין די שיחה זייער געשמאק, דער רבי וועט פרעגן א געוואלדיגע שאלה, פארוואס איז דער אלטער רבי משנה פונעם סידור פונעם אריזל, אויב דו מאכסט דעם סידור על פי נוסח אריזל, פארוואס האסטו משנה געווען סיי דעם סיום און סיי די התחלה? און עס וועט זיין זייער געשמאק נאך דעם הסבר וואס דער רבי וועט אריינגיין מסביר זיין אנדערע ענינים וועט מען קומען צו פארשטיין פארוואס דער אלטער רבי האט עס געטון און אויכעט ווי מען זעט דא יעדע זאך איז מדויק מדויק מדויק אין יעדע זאך אין תורה איז מדויק ממש מ'וועט אויכעט לערנען דעם ענין פון וויבאלד אז אונזער פרשה רעדט זיך וועגן מצוה פון ספירת העומר וועט דער רבי אריינגיין מסביר זיין דעם ענין פון ספירה מסביר זיין דעם ענין וואס איז ספירה בפנימיות הענינים מסביר זיין דעם ענין פון מעלה וואס איז דא אין דאווענען לגבי אנדערע לגבי אלע אנדערע מצוות די זעלבע זאך וועט מען טרעפן דעם קשר צווישן דאווענען מיט ספירה אז זיי האבן ביידע די זעלבע זאך וואס איז פשוט חידוש נפלא ביותר וואס עס וועט ווערן פשוט געשמאק א נייער ליכט אין דעם ענין פון ספירה און אין דעם ענין פון דאווענען וואס זיי האבן ביידע א קשר אין כמה וכמה ענינים דעם קשר פון ספירת העומר מיט דאווענען.

די מצוה פון ספירת העומר וואס שטייט אין היינטיגע פרשה איז ענינה, לויט כמה מפרשים ופוסקים, וואס דער ענין פון ספירת העומר, א הכנה והכשרה צו חג השבועות זמן מתן תורתינו. דער חינוך ברענגט עס אראפ און ער ברענגט אראפ אין מורה נבוכים, און אויכעט אין שות הרשבא ברענגט דער רבי אראפ אין די הערה, דער ענין איז וואס איז א צוגרייטונג צו דעם ענין פון שבועות. דער רבי וועט אראפברענגען דעם לשון פונעם חינוך, ובלשון החינוך, נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה. מיר האבן א מצוה, דער אויבערשטער האט אונז אנגעזאגט אז מיר זאלן ציילן פון אויף מארגן פון נאך דעם ערשטן טאג פסח, מען הייבט אן די צווייטע נאכט אין ארץ ישראל איז דאס חול המועד הייבט מען די צווייטע נאכט יום טוב, הייבט מען אן ציילן עד יום נתינת התורה ביז דעם טאג פון געבן די תורה, און וואס איז דער ענין פון ציילן זאגט דער חינוך, להראות בנפשינו החפץ הגדול אל היום הנכבד בליבנו צו ווייזן אין אונזער הארץ ווי מיר ווארטן אויף דעם גרויסן חשוב'ן טאג ווי מיר ווארטן אין אונזער הארץ דערפאר ציילן מיר ווי ווארטן מיר אויף דעם כעבד ישאף צל אז ווי א עבד ווארט אויף אויף דעם שאטן אז ס'איז דא די זון ווארט ער ס'זאל זיין דער שאטן זאל קענען זיצן און זיך אפרוען דער לשון איז א פסוק אין איוב ברענגט דער רבי אראפ נאר אויף איר ערב ער ווארט אויפן נאכט לנוח ממלאכתו איז ממילא איז דער ענין איז אזוי ווי א עבד איז ישאף צל אזוי ווארטן מיר אויף דעם ענין פון מתן תורה וימנה תמיד און ער האלט אין איין ציילן מתי יבוא העת הנכסף אליו ווען עט שוין קומען די צייט אזוי ווי א עבד ציילט די צייט ווען עט קומען די צייט שיצא לחירות וואס איז דער ענין פון מנין כי המנין מראה באדם כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא וואס ווייזט דער ענין פון ציילן? איך צייל נאך א טאג, איך צייל נאך א טאג, איך ווער נענטער, איך בין שוין נענטער, איך בין נענטער, דער ציילן ווייזט אז זיין גאנצער רצון, זיין גאנצער לעבן איז ער ווארט אויף דעם טאג, אזוי איז אויכעט ביי מתן תורה, מיר ציילן פון דעם ערשטן טאג פון דעם מוצאי יום טוב אין ארץ ישראל, פון די צווייטע נאכט יום טוב ציילן מיר ספירה יעדן טאג, מען האלט יעדן טאג איז שוין צוואַנציק, איין און צוואַנציק, צוויי און צוואַנציק, אזוי גייט, מען ווערט נענטער און מען ווערט נענטער געשמאקער צו דעם ענין פון מתן תורה. דער תוכן בענין הנל וואס געזאגט אז דער ענין פון ספירה איז, פון ספירת העומר איז אויך נוגע להלכה, עס איז נוגע להלכה ווי עס ברענגט זיך ענין הנל ביי כמה פוסקים, אלס איינער פון די טעמים וואס מען מאכט נישט קיין שהחיינו אויף ספירת העומר, אט דער תוכן וואס מען האט געזאגט פריער, פון לשון פון דעם חינוך, אז דער ענין פון ספירת העומר איז אז מיר שטרעבן און מיר ווארטן און מיר האבן א רצון צו דעם ענין פון מתן תורה, דערפאר ציילט מען די טעג, זאגט דער רבי, ס'איז אויכעט נוגע אין הלכה, פארוואס? ווייל בפשטות אויב איך וואלט געזאגט אז ספירת העומר דאס אליין איז די מצוה איז דער ציילן, וואלט איך געדארפט מאכן דעם ערשטן טאג א שהחיינו, אזוי ווי יעדן זאך וואס איז דא א מצוה וואס קומט מזמן לזמן, מאכט מען שהחיינו, פארוואס מאכט מען דא נישט קיין שהחיינו? דער הסבר איז ווייל דאס איז נאר א הכנה והכשרה אויף דעם ענין פון שבועות, זאגט דער רבי דער תוכן דער ענין פונעם חינוך קומט ארויס אויכעט אין הלכה, וואס איינער פון די טעמים איז וואס מ'מאכט נישט קיין שהחיינו אויף ספירת העומר. אף על פי כן, פון דעסטוועגן זעט מען אז די מצוה פון ספירת העומר, כאטש ווי געזאגט פריער אז מ'מאכט נישט קיין שהחיינו אויף דעם און ס'איז הכשרה והכנה צו שבועות, זעט מען אבער אין דעם נאך א זאך, זעט מען אז די מצוה פון ספירת העומר איז א מצוה און מיט א שלימות ביי א מצוה, ס'איז נישט נאר סתם א מצוה, ס'איז א מצוה מיט די שלימות, סיי בזמן הבית און אויך בזמן הזה, לויט די דעות בזה, נישט אלע האלטן אזוי, לויט די דעות בזה, צו דאס איז מדאורייתא אדער מדרבנן, אז ס'איז נאר זכר למקדש, אבער אבער מדרבנן איז דאך זיכער אז מ'מאכט א ברכה אויף דעם יעדן טאג, מ'מאכט דערפאר א ברכה און נאך מער, יעדן טאג. מאכט מען א ברכה ספעציעל יעדן טאג א נייע ברכה אויף דעם ביז אז דורך ספירת העומר וואס ווערט אויפגעטון דורך ספירת העומר וואס איז א מצווה על כל אחד ואחד מישראל וספרתם לכם לערנט מען ארויס די גמרא אין מנחות לערנט ארויס שתהא ספירה לכל אחד ואחד עס איז נישט א מצווה אויף בית דין אז זיי דארפן ציילן ספירת העומר ספירת העומר איז אויף יעדן איינציגן איד דארף ציילן ספירה יעדן יאר וואס ווערט אויפגעטון דורכ'ן ציילן די ספירה ווערט אויפגעטון אז ביום החמישים לעומר איז חג השבועות זען מיר פון דעם אז כאטש מיר זאגט אז דער עניין איז אז אז אז מיר זעט דעם עניין אין הלכה אז קיין שהחיינו מאכט מען נישט אויף דעם ווייל ס'איז א הכנה צו שבועות פונדעסטוועגן זעט מיר אז ס'איז אבער א מצווה בשלימות מיר מאכן אויף דעם א ברכה נישט איינמאל נאר 49 טאג מאכט מען א ברכה אויף דעם איז לכאורה זעט מען דא צוויי הפכים אין דעם עניין מיר זעט אז ס'איז א הכנה לשבועות און מיר זעט אז ס'איז א מצווה בכל יום ווי גייט עס צוזאמען דאס איז זייער געשמאק אין אות ב' ווערט דערמאנט דער אלטער רבי ווי געז דערמאנט אין אנהייב אז דער אלטער רבי גייט אריינגיין דא אין עניין פון ספירת העומר וואו איז דאס אינעם סידור פונעם אלטן רעבן וואו ווערט דאס דערמאנט וואו זעט מען ספירה וואו ציילט מען ספירה אינעם אלטן רעבנ'ס סידור על פי הנ"ל אין דעם גדר פון ספירת העומר לויט דעם ווי מ'האט ערשט אוועקגעלייגט דעם יסוד אין גדר פון ספירת העומר ס'האט אין זיך די צוויי זאכן איינס איז א הכנה און א הכשר אויף שבועות די צווייטע זאך איז אז ס'איז א מצווה בשלימותו יעדן טאג קען מען מבאר זיין דעם טעם וואס דער אלטער רבי האט געשטעלט ספירת העומר צום סוף פון זיין סידור. וואס איז די שאלה? שאלה איז, ס'איז ידוע גודל הדיוק בסדר פונעם אלטן רעבן בכל ענייניו, ס'איז ידוע דער אלטער רבי איז געווען א מורא'דיגער מסודר אין אלע זיינע עניינים איז ער געווען מסודר, מ'האט דערמאנט שוין אין פריערדיגע מאל האט מען דערמאנט איינמאל אז דער אלטער רבי האט געהאט די חדרים וואס מ'האט אריינגענומען דארטן די לערנערס, דער אלטער רבי האט געהאט א סדר וועמען מ'נעמט אריין אין וועלכע כיתה, א סדר ווען מען מעג קומען צום אלטן רעבן, ס'איז נישט געווען קיין אין חופשי לכולם, מ'קען קומען יעדן יום טוב. ס'איז געווען א צוטיילט מיט א סדר, דו קענסט קומען דעם יום טוב אדער דעם יום טוב. איז אין אלע עניינים איז געווען בסדר ומסודר. ובפרט אין דעם סדר התפילה, איז דאך אוואדע און אוואדע. און א לאנגע הערה, פון די הערה פונעם רעבען נשמתו עדן און דעם רעבען צמח צדק, ווי מען דארף אכטונג געבן אויף יעדן זאך אין סידור ווי דער אלטער רבי האט געמאכט, אז ס'זאל זיין פונקט. וואס תוכנו איז. שטייט דער אלטער רבי שרייבט קלאר אויפן סידור שטייט אינדרויסן סדר תפילות מכל השנה שטייט נישט סידור לכל השנה שטייט סדר תפילות מכל השנה איז מובן אז דער סדר אין דעם איז בתכלית הדיוק דער רבי לייגט צו דער אלטער רבי במיוחד על פי מה שאמר הצמח צדק צמח צדק האט געזאגט אז ווען דער אלטער רבי האט געמאכט דעם סידור זיינעם האט ער געהאט פאר זיך 60 נוסחאות פון סידורים שוין אשר היו דער לשון פון דעם צמח צדק היו לפניו שישים סידורים מנוסחאות שונות ומכולם בירר וליבן את הנוסחא שבסידור שלו מוז מען דאך זאגן מוז פארשטיין אז אויב אזוי דאך עס מדויק יעדער זאך אין דעם סידור וואס ער האט געמאכט דער דיוק אין דעם סידור איז נאך מער מודגש ווען מען פארגלייכט עס מיטן סדר אין סידור אריזל מוז זיין אז דער דיוק איז מער איך לאז פארגלייכן מיטן סידור פון דעם אריזל וועט מען זען אז עס שטימט נישט דא עפעס וואס דעם אלטן רבינ'ס סידור איז דאך על פי נוסח האריזל, ווי דער נוסח אויף דעם שער פון אלטן רבינ'ס סידורים די אלסטער וואס מיר נוצן ביז היינט שטייט על פי נוסח האריזל, וואס אין סידורי האריזל שראיתי, דער רבי זאגט אין די סידור האריזל וואס איך האב געזען, איז דער סיום נישט מיט ספירת העומר,

השווה לכל נפש. ס'איז דעם אלטן רבינ'ס סידור דא א שינוי לגבי דעם סידור פון אריזל נישט ווי סידור אריזל וואס איז פאר יחידי סגולה נישט יעדער איינער קען דאווענען אין סידור אריזל און האבן אלע כוונות וואס דער אריזל האט אריינגעלייגט אין דאווענען דער אלטער רבי האט דאך געמאכט דעם סידור וואס זיין שווה לכל נפש און עס איז אויך ידוע מיר האבן א ראיה צו דעם אז מטעם זה האט דער אלטער רבי אין זיין סידור נישט אריינגעשטעלט אלע כוונות פון אריזל בסידורו האט נישט אריינגעלייגט אלע כוונות ווייל ער האט עס געמאכט אויף א אופן פון שווה לכל נפש איז לכאורה האבן מיר א פשוט'ן ענטפער פארוואס דער אלטער רבי האט געמאכט אויכעט דעם ענין פון ספירת העומר צום סוף סידור נישט ווי דער אריזל האט געמאכט אט דער סוף פון זיין סידור איז שמיני עצרת שמחת תורה דערפאר איז דער סדר פון סידור אדמו"ר הזקן ווי דער רבי ברענגט א ראיה מ'זעט אז אין אלטן רבינ'ס סידור ווי דער אלטער רבי האט דאס געמאכט איז דא א סדר וואס דער סדר תדיר קודם לשאינו תדיר א זאך וואס מען טוט יעדן טאג לאמיר זאגן שחרית איז דאס אנהייב א זאך וואס מען טוט נישט יעדן טאג ס'איז נאר שבת קומט דאס שפעטער א זאך וואס נאר איינמאל א יאר ראש השנה יום כיפור קומט דאס נאך ווייטער ובאינו תדיר, ווען מ'רעדט וועגן א זאך וואס איז נישט תדיר, ס'איז נישט דבר רגיל, נישט יעדן טאג, דער רבי זאגט די מצוות וואס קומען פעם אחת בשנה, שטייען זיי דא לויטן סדר השנה, דער אלטער רבי מאכט זיי לויטן סדר פון די שנה, וויבאלד עס איז דאך נאר איינמאל א יאר, גייט עס לויטן סדר השנה חנוכה, דערנאכדעם גייט פורים, דערנאכדעם גייט קרבן פסח, הגדה של פסח, דערנאכדעם גייט ספירת העומר, ממש לויט דעם סדר ווי ס'גייט. עס גייט חנוכה, נאך חנוכה קומט פורים, נאך פורים קומט קרבן פסח, נאך קרבן פסח קומט די הגדה של פסח, און נאכדעם קומט ספירת העומר. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג פארוואס דער אלטער רבי האט דאס געמאכט ספירת העומר צום סוף, בפשטות. וויבאלד אבער אז דער אלטער רבי האט געשריבן סידורו בעצם איז דאס זייער געשמאק, אבער עס איז נאך נישט גאנץ פארשטאנדיג וויבאלד וואס דער אלטער רבי האט געשריבן סידורו בהתאם מיט דעת הפוסקים להלכה און צוזאמען דערמיט אויך מברר ומלבן געווען דעם נוסח על פי כוונת האריזל ווי געזאגט פריער אז ער האט עס געמאכט אויף א אופן ווי דער רבנס ברודער אין דער הסכמה פונעם רבנס ברודער דער מהריל רב יהודה לייב רב יהודה לייב מיאנאוויטש שרייבט אין זיין הסכמה צו דעם סידור שרייבט ער דארטן אז דער אלטער רבי האט געמאכט בהתאם צו די פוסקים להלכה, און צוזאמען דערמיט האט ער אויך געהאט מברר און מלבן געווען דעם נוסח פון כוונת האריזל, ווי געזאגט פריער, ער האט געמאכט א סידור פון זעכציק סידורים, זעכציק נוסחאות האט ער געמאכט איין סידור. נאר די סודות וכוונות האט ער נישט מעתיק געווען, ווי געזאגט פריער, כדי אז עס זאל זיין שווה לכל נפש, אויך צו די וואס זענען נישט שייך צו בפועל מכוון זיין די סודות, ווי געזאגט פריער. איז אבער מובן וויבאלד אז דער רבי האט מברר ומלבן געווען דעם נוסח על פי נוסח על פי כוונת האריזל אז אויך דער סדר אין סידור איז נישט נאר בהתאם צו פשטות הענינים ווי געזאגט פריער אז ס'גייט לויטן סדר השנה חנוכה פורים קרבן פסח הגדה של פסח און ספירת העומר דא מוז זיין באהאלטן א טיפערע זאך אין דעם איז מובן אז אויך דער סדר אין סידור איז נישט נאר בהתאם צו פשטות הענינים, נאר על פי תוכן העניין, מען מוז פארשטיין עפעס בפנימיות מער, וואס דער אלטער רבי האט אוועקגעלייגט דעם ענין פון ספירת העומר, מיט דעם האט ער מסיים געווען דעם סידור. נאר על פי תוכן העניין ווי ס'איז על פי נגלה, און מיט זייער תוכן בפנימיות הענינים דא וועט דער רבי מחדש זיין, געוואלדיג, געשמאק, וואס איז די שייכות, און וואס איז די פנימיות העניין וואס דער אלטער רבי האט עס אוועקגעשטעלט צום סוף סידור. ועל פי זה יש לומר, לויט ווי מ'האט יעצט געזאגט אז ס'דארף זיין אין דעם פנימיות הענינים, קען מען זאגן וואס ספירת העומר קומט בסיום וחוסם פון סידור, ווייל אין דער מצוה פון ספירת העומר קומט בהדגשה יתירה דער תוכן ונקודה עיקרית פון ענין התפילה, על פי נגלה ועל פי סוד, וכדלקמן, דער אלטער רבי האט דא אנגעדייטעט עפעס מיט דעם וואס ער האט עס אריינגעשטעלט צום סוף, דער גאנצער ענין פון דעם וואס דער אלטער רבי האט געמאכט איז א סידור, סדר תפילות, ווי געזאגט פריער דעם לשון, אז ער רופט עס אן סדר תפילות מכל השנה, ס'איז א סידור וואס איז דא אויפן גאנצן דאווענען, דער גאנצער אופטו פון דעם איז דער ענין פון דאווענען. אריינגעלייגט ספירה צום סוף, צום סיום וחוסם פון סידור, האט אריינגעלייגט א זאך וואס דארף ווייזן דעם תוכן און די נקודה עיקרית פון גאנצן ענין פון דאווענען, דערפאר איז דאס צום סוף. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, און דער רבי גייט עס מסביר זיין, סיי על פי נגלה און סיי על פי סוד. דער רבי זאגט וכדלקמן. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס ער איז מסיים מיט דעם. פשוט נפלא, ויש לומר, אז אט דער ענין מיוחד פון ספירת העומר, וואס איז מיוחד, אז ס'ווייזט נאך אויף דעם גאנצן תוכן, די גאנצע נקודה עיקרית פון דאוונען, איז סיי אין דער חפצא פון תפילה, און ספירת העומר, מ'וועט דאס זען א מורא'דיגע זאך וואס ס'ווייזט אויפן ענין פון תפילה, וואס ספירה ווייזט ארויס דעם ענין פון תפילה, איז אין ביידע זאכן איז דא די זעלבע נקודה, ס'דא די זעלבע נקודה אין דאווענען און אין ספירה, דער ענין פון חפצא, און אויכעט אין גברא,

ווי איז דער רבי טוט זיך מדייק זיין וואס די שייכות פון תפילה מיט ספירה פארוואס דער אלטער רבי מסיים מיט ספירת העומר עס קומט אונז אנווייזען דאס די גאנצע נקודה פון דעם סידור ס'פירט ארויס די גאנצע נקודה פון ספירה ספירה מיט דאווענען האבן אין זיך דעם זעלבע נקודה ס'איז דעם נקודה סיי על פי נגלה און סיי על פי סוד האבן זיי די זעלבע נקודה און סיי אין דעם ענין פון חפצא האבן זיי ביידע די זעלבע נקודה און סיי אין דעם ענין פון גברא די מצווה פון תפילה איז ווי דער רמבם זאגט דער רמבם אין אנהייב הלכות תפילה זאגט אה, מיט די לשון פונעם רמב ם. מצוות עשה להתפלל בכל יום. ס'איז א מצוה עשה צו דאווענען יעדן טאג. שנאמר, ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה למדו, שעבודה זו היא תפילה. שטייט א פסוק אין קריאת שמע, ועבדתם את השם אלוקיכם. וואס מיינט ועבדתם את השם אלוקיכם? ווי קען מען ארבעטן, דינען דעם אייבערשטן מיט די הארץ? איז מפי השמועה למדו, שעבודה זו היא תפילה. שנאמר, ולעבדו בכל לבבכם, אמרו חכמים, די גמרא זאגט, איזוהי עבודה שבלב, וואס קען זיין עבודה שבלב? עבודה שבלב זו תפילה, ביז דא איז די לשון פון רמב ם. במקום אחר, אין דעם קעפל צו הלכות תפילה, זאגט דער רמב ם, איז דער רמב ם מתאר די מצוות עשה, ווען ער גיבט דעם קעפל פון די הלכות פון הלכות תפילה, וואס שרייבט ער דארטן? לעבוד את ה' בכל יום בתפילה. צו דינען דעם אויבערשטן יעדן טאג בתפילה. איינע פון די ביאורים על פי נגלה אויף דעם וואס תפילה איז אן ענין פון עבודה, עבודה שבלב, וואס מיינט עס אז דער ענין פון תפילה איז עבודה, עס ווערט אנגערופן עבודה און עבודה שבלב, קען מען ארויסלערנען פון לשון הרמב ם גופא, מיט אריינקוקן אין לשון הרמבם גופא אין הלכות תפילה אין הלכה ב' פון דעם וועט מען ארויסלערנען פארוואס ועבדתם את השם אלוקיכם וואס איז דאס עבודה שבלב וואס מיינט דאווענען עס וועט ווערן זייער געשמאק פארשטאנדיג לשון פון רמבם נאכאמאל חיוב מצוה זו כך היא דער רמבם איז זאגט אונז קלאר וואס די מצוה איז חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום א מענטש זאל זיך זאל זיך מתחנן זיין ער זאל זיך בעטן און דאווענען צום אייבערשטן ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא און זאגן די שבח פונעם אייבערשטן, ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם, קודם זאל ער רעדן וועגן די שבחים פונעם אייבערשטן, דערנאדעם זאל ער בעטן זיינע בקשות, מיר וועט לערנען שפעטער בפשטות איז דאס, מען זאגט הללוקה'ס, איז רעדט מען אלע שבח פונעם אייבערשטן, מען קומט צו שמונה עשרה, איז דא דער ענין פון בקשות, בקשות אין אויף לעבן, בקשות אויף רפואה מיט אלע אנדערע זאכן. מגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך שואל צרכיו שהוא צריך להם און ס'דארף זיין אין א אופן נאכאלץ דער לשון פון רמבם בבקשה ובתחינה מיט בעטן און זיך בעטן ואחר כך נותן שבח והודאה להשם על הטובה שהשפיע עליו וואס זעט מען ארויס דא פון דעם רמבם, וואס לערנט אונז דער רמבם, לערנט אונז דער רמבם, אז דער ענין פון דאווענען דער חיוב פון די מצוה איז מתחנן ומתפלל בכל יום, שבח של הקדוש ברוך הוא און מתחנן וואס ער דארף, דער רבי גייט עס מסביר זיין וואס דאס מיינט דער ענין פון עבודה שבלב זו תפילה. די הסברה בזה, זייער געשמאק. מצוות טיילן זיך בכלל אין צוויי סוגים, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג וואס דער רמבם מיינט, מצוות ווערן געטיילט אין צוויי סוגים, ס'דא מצוות שבמעשה, ס'דא מצוות וואס זענען במעשה. צי אין עשייה כפשוטו בפועל ממש, ס'דא צוויי סארטן, ס'דא צוויי סוגים אין מצוות. מצוות שבמעשה, אין מעשה אליין איז דא צוויי אופנים. איינער צי אין עשייה כפשוטו בפועל ממש, דער רבי גיט די דוגמא ווי לבישת ציצית, הנחת תפילין וכו'. דערנאך איז דא נאך אן אופן אין מצוות במעשה אדער בדיבור.

ווי דער רבי זאגט אין דער הערה, לערנט ארויס סיפור יציאת מצרים, לערנט מען ארויס שטייט והגדת לבנך, וואס איז והגדת לבנך? אז דער גדר פון דעם מצוה איז דער ענין פון דיבור, אבער עס איז אלץ דער ענין פון מעשה, טאקע מעשה בפועל אדער מעשה זוטרתא, דאס איז איין גדר, דער רבי האט אנגעהויבן זאגן אז מצוות טיילן זיך אין צוויי סוגים, דאס איז איין סוג פון מעשה, דערנאך דא מצוות של חובות, של חובות הלבבות, א מצוה וואס האט צו טון מיטן הארץ, וואס איז די מצוה מיטן הארץ? ווי אהבת השם און יראת השם וכו', אהבת השם און יראת השם איז נישט קיין מעשה בפועל און ס'איז נישט קיין דיבור, וואס ענינם איז די כוונה ורגש האדם במחשבתו וליבו, דאס האט דעם ענין פון כוונה, רגש, פילן, דעם פילן פחד פארן אייבערשטן, פילן די אהבה צו דעם אייבערשטן. מצות התפילה איז מיוחד בזה. האבן מיר צוויי סארטן מצוות, מצוה פון מעשה און מצוה פון כוונה. מעשה איז דא צוויי סארטן אופנים, ווי געזאגט פריער ס'דא מעשה פון פועל, און ס'דא מעשה זוטרתא, און דערנאך דא די צווייטע זאך איז דא דער ענין פון אהבת השם און יראת השם, וואס דאס דער ענין פון כוונה און מחשבה און רגש האדם. אין וואסערע גדר גייט אריין דאווענען? איז דאווענען מעשה אדער דיבור? העט מען זעהן זייער געשמאק לויט דעם אז דער דאווענען האט אין זיך ביידע עניינים. מצוות התפילה איז מיוחד בזה, ס'האט אין זיך א ספעציעלע זאך דער דאווענען, אז אף על פי אז תפילה מוז זיין בדיבור דווקא, דער מגן אברהם ברענגט אראפ אין אורח חיים, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין שולחן ערוך, אין אלטן רבינ'ס שולחן ערוך, אז תפילה מוז זיין בדיבור, מען קען נישט קוקן אין סידור און יוצא זיין מיטן דאווענען, מען דארף זאגן. איז זעה איך דאך ס'א ענין פון דיבור, ווי געזאגט פריער, איז אבער די מעשה המצוה פון תפילה, וואס איז די מעשה פון תפילה? שיהי' אדם מתחנן ומתפלל בכל יום, די לשון פונעם רמב"ם ווי געזאגט פריער, דער דאווענען איז טאקע מוז זיין בדיבור, אבער וואס איז דער דאווענען? מתחנן ומתפלל. וואס מיינט מתחנן ומתפלל? דער תוכן פון מתחנן איז עבודה ורגש בלב האדם, נישט עשייה אדער דיבור. דער דאווענען איז געמאכט פון צוויי סארטן אופנים, צוויי סארטן זאכן. עס דארף טאקע זיין דער ענין פון דיבור, אבער צו דערצו מוז זיין אין דעם דער ענין פון מתחנן, וואס דאס האט צוטון מיט עבודה און רגש שבלב, נישט מיט דעם ענין פון עשייה. דער רבי וועט עס טאן זייער געשמאק מער און מער די נקודות ווי ס'קומט ארויס בפרטים און עס פארשטיין קלאר און אף על פי אז בכמה מצוות איז דער דין אז די מצוות של תורה צריכות כוונה לצאת ידי חובתו בעשיית אותה מצווה וואס דער חידוש פון תפילה דער רבי האט מחדש געווען אז אין תפילה איז דאס מוז זיין טאקע בדיבור אבער פון דעסוועגן וואס איז דער עיקר דא דער עיקר איז דא דער עניין פון מתחנן איז עבודה ורגש בלב אדם זיך ערשט אן אנדערע מצוות דער רבי ברענגט אראפ א לשון פון הלכה צריכות כוונה לצאת ידי חובתו בעשיית אותה מצווה מען מוז האבן כוונה און אז מ'האט נישט כוונה איז נישט גוט און בשעת עס פעלט די כוונה איז דער לשון קלאר אין רבינ'ס שולחן ערוך לא יצא ידי חובתו מן התורה האט ער נישט יוצא געווען מן התורה איז דאך לכאורה וואס איז דא דער דגש וואס דער רבי האט מחדש געווען אז תפילה איז אנדערש דער רבי וועט מסביר זיין וואס דאס איז וואס דער חילוק פון תפילה איז עס נאר אן ענין פון כוונת המצוה, אבער נישט א חלק פון דער מצוה גופא. וואס דער רבי גייט מסביר זיין יעצט דעם חילוק פון תפילה ביז אנדערע מצוות, מיר זאגן אויסווייניג דעם קומענדיגן קטע, וועט מען פארשטיין וואס דער רבי האט דא געזאגט, אז בשעת מען רעדט וועגן די אנדערע מצוות, וואס אויב ס'איז נישט געווען קיין כוונה איז לא יצא ידי חובתו מן התורה, איז דאס א ענין פון צוויי זאכן, ס'איז דא די מצוה און ס'איז דא די כוונת המצוה. וואס מיינט דאס? די מצוה אליין האב איך געטון, האב געטון די מצווה אבער וויבאלד אז ס'האט געפעלט די כוונה בין איך האב איך נישט יוצא געווען די מצווה האב איך אפגעטון ס'איז צוויי זאכן ס'דא די מצווה און ס'דארף זיין מיט דעם כוונה פארוואס האב איך נישט יוצא געווען ווייל ס'האט געפעלט די כוונה אבער דעם דעם דעם חפצא פון די מצווה האב איך אפגעטון דער רבי גייט מסביר זיין יעצט ווען ס'קומט צו דאווענען איז די כוונה איז נישט ס'דא די מצוה ס'דא די כוונת המצוה ווי דער רמבם זאגט אז ס'דארף זיין מתחנן און מתפלל אז דער ענין פון דאווענען איז דער גאנצער ענין פון דאווענען מתחנן און מתפלל איז אויב ס'פעלט דער ענין פון מתחנן און מתפלל האב איך גארנישט געדאווענט ס'הייסט נישט געדאווענט אין גאנצן איז ביי אנדערע מצוות האב איך דעם ענין פון די חפצא איך האב געזאגט איך האב געדאווענט האב נישט איך האב געטון א מצוה כ'האב נישט געהאט קיין כוונה אין דעם אבער די מצוה דעם לייגן תפילין האב איך געטון די חפצא איז דא בשעת מ'דאוונט אן כוונה און אן רגש שבלב און אן דעם ענין פון מתחנן און מתפלל איז דער זאגן איז גארנישט איז נישטא קיין חפצא אויך זייער געשמאק ווי דער רבי גייט עס ארויסברענגען אז קלאר ביי תפילה אבער איז אנדערש דער רבי האט אוועקגעלייגט דעם יסוד אז מצוות התפילה האט אין זיך ביידע זאכן, עס דארף זיין טאקע בדיבור, אבער עס מוז זיין דער ענין פון כוונה, איז דאס אנדערש פון אלע אנדערע מצוות? פרעגט דער רבי, לכאורה ביי אלע אנדערע מצוות איז לכאורה די זעלבע זאך, אויב ער האט נישט קיין כוונה איז ער נישט יוצא, זאגט דער רבי ניין ניין, עס איז דא א געוואלדיגער חילוק, ביי אלע אנדערע מצוות האט ער געטון די מצוה, האט אים געפעלט כוונה, האט ער נישט יוצא געווען, ביי תפילה האט ער גארנישט געטון, ביי תפילה אבער איז די חפצא פון מעשה התפילה, וואס איז די חפצא פון מעשה התפילה? מתחנן און מתפלל, וואס איז דאס? כוונת הלב. כלשון הרמבם לאחר זה, דער רמבם זאגט קלאר שוין געזאגט פריער, ואחר כך שואל צרכיו, ואחר כך שואל צרכיו, שהוא צריך להם, דער רמבם איז מדגיש נאך אמאל, בבקשה ובתחינה. וואס לזה דארף זיין די הקדמה, מוז זיין די הקדמה ווי דער רמבם זאגט אויכעט, דער לשון פון רמבם שיפנה את לבו מכל המחשבות ער דארף אויסרייניגן אויסליידיגן זיין קאפ פון אלע מחשבות פון אלע דאגות ויראה עצמו ער דארף זיך זען כאילו עומד לפני השכינה דער רמבם ברענגט עס אראפ אין הלכה ט"ז פרק ד' און אלטן רבינ'ס שולחן ערוך אין אורח חיים ריש סימן צ"ח איז ביי דאווענען דא דא א נקודה נוספת ס'דארף זיין דער שיפנה את לבו מכל און דערנאך בשעת התפילה נאך די הכנה בשעת התפילה זאל ביי אים זיין בקשה ותחינה זיך בעטן ביים אייבערשטן און בלא זה איז נישט נאר אז דער גברא איז נישט יוצא ידי חובת המצוה ווי ביי די אלע אנדערע מצוות ער האט געדאוונט, ער האט געטאן א מצוה, ער האט נישט געהאט די כוונה, איז מן התורה האט ער נישט יוצא געווען, אבער די מצוה האט ער געטאן. דא, בלא זה איז נישט נאר דער גברא איז נישט יוצא ידי חובת המצוה ווי ביי אלע אנדערע מצוות, נאר עס איז נישטא קיין חפצא בכלל. דער דיבור איז נישט קיין תפילה. עס איז נישט קיין דאווענען. דער דיבור וואס ער האט געזאגט איז נישט קיין דאווענען. ס'מוז זיין דער דיבור, אבער אויב ס'איז געווען אן כוונה איז דאס גארנישט. ענין הנ"ל שבתפילה, דאס אוועקגעלייגט דעם יסוד, אז אין דאווענען איז דא דא א געוואלדיגע זאך, אז דא ביידע זאכן צוזאמען, ס'דא דער ענין וואס מוז זיין דאס זאגן, אבער אן די כוונה איז דאס גארנישט ווערד, ענין הנ"ל שבתפילה, אז דווקא די ידיעה וכוונה, דורכ'ן טראכטן, דורך האבן די כוונה און דורך בקשה ותחינה, מאכט די חפצא פון מצוות התפילה, און אן דעם הייסט עס נישט קיין חפצא פון תפילה, אן דעם הייסט עס גארנישט קיין ענין פון תפילה, איז בגלוי אין ספירת העומר, עס זאל מען קומען זען די גלייכקייט פון דאווענען מיט ספירת העומר. מען טרייט צו מסביר זיין צו קומען צו א פארשטאנד פארוואס דער אלטער רבי איז מסיים דעם סידור מיט דעם ענין פון ספירת העומר, דאס דארף ארויסברענגען דעם גאנצן ענין פון יסוד פון דעם גאנצן ענין פון דאווענען, אז דאס דער גאנצער ספירה און דאווענען זענען די זעלבע זאך.

אפילו סיפר בלשון הקודש, איינער איז געקומען האט גענומען א סידור, און איינער האט געזאגט און ער האט אים נאכגעזאגט, אדער ער האט געקוקט ער קען לייענען אבער ער פארשטייט נישט וואס ער זאגט, זאגט דער אלטער רבי אפילו ער האט געלייענט בלשון הקודש, אם אינו מבינו לא יצא, ער איז נישט יוצא ספירת העומר, פארוואס? דכיוון שאינו יודע המנין, אויב ער ווייסט נישט וואסערע א טאג דאס איז, אין זו ספירה כלל, דער רבי איז מדגיש דעם לשון פונעם אלטן רבי'ן, אין זו ספירה כלל, די זעלבע זאך ווי ביים דאווענען. ער האט געמאכט דעם דאווענען אן דעם יסוד וואס דער רמב"ם לייגט אוועק, אז דער עיקר אין דעם איז דער ענין פון מתחנן, פון בקשה ותחינה, איז דער דאווענען גארנישט, אזוי ווי אויך די זעלבע זאך ביי אנדערע מצוות איז ער נישט יוצא מיט די מצוה אבער דעם דעם חפצא האט ער געטאן, דא פעלט דער ענין פון חפצא. אין זו ספירה כלל אזוי ווי ער האט גארנישט געציילט. דאס הייסט, דער רבי איז מסביר ערשט קלארע ווערטער, אז דער ענין פון מצוות הספירה איז נישט די פעולה פון ספירת הימים בדיבור, נישט דאס איז דער ענין, נישט דאס איז דער ענין פון מצוות ספירה, דער ציילן, עס מוז זיין געציילט, דער רבי זאגט קלאר, אף על פי אז ספירה מוז זיין בדיבור, דער אלטער רבי זאגט אין שולחן ערוך קלאר אז ס'מוז זיין ספירה נישט קוקן אין סידור, מען מוז זאגן, אבער פון דעסוועגן אויב דו ווייסט נישט וואס דער טאג איז, האסטו גארנישט געטון. זייער געשמאק. אף על פי אז ספירה מוז זיין בדיבור, זאגט דער רבי, איז די פעולה פון ספירת הימים איז נישט בדיבור, נאר די ידיעת האדם, און בלי די ידיעה, מחשבת וכוונת האדם, ער ווייסט נישט דעם וואס ער ציילט, ער ווייסט נישט דעם טאג, איז ער נישט נאר נישט יוצא ידי חובת הספירה, נאר ער איז בכלל נישט דא קיין חפצא פון ספירה. ס'איז גארנישט געווען קיין חפצא פון ספירה, אזוי ווי ער וואלט גארנישט געטון, ווי דער לשון פון אלטן רבי'ן, אין זו ספירה כלל. איז גאר נישט קיין ספירה. האט מען אוועקגעלייגט דעם יסוד, מיר האבן אז דער ענין פון ספירה מיט דאווענען, האבן אין זיך די זעלבע זאך, אנדערש ווי אלע אנדערע סארט מצוות. יעצט איז פארשטאנדיק פארוואס דער אלטער רבי איז מסיים מיט דעם דעם סידור. דאס ברענגט ארויס די נקודה פון גאנצן דאווענען, די די גלייכקייט פון ספירה מיט דאווענען. יעצט זעט מען שוין ארויס דעם קשר פון תפילה מיט ספירה, ביי ביידע איז דער ענין פון די כוונה, און אן די כוונה איז אפילו די חפצא פון דעם נישט אזוי ווי ער וואלט גארנישט געטון. ביי לייגן תפילין האט געמאכט אן כוונה האט ער געטון ער האט נישט יוצא געווען קען זיין מן התורה אויף ווי די הלכות זענען אבער ביי דעם איז אינגאנצן אנדערש וואס פעלט די כוונה איז נישטא די חפצא פון די מצוה דער לשון פון אלטן רבי'ן אין זו ספירה כלל אויס דאן וויבאלד אז די מציאות פון תפילה ווערט געשאפן על ידי כוונת עבודת האדם אוועקגעלייגט דעם יסוד מציאות פון דאווענען ווערט געמאכט דורך די כוונה און די עבודה איזה עבודה שבלב זו תפילה איז מובן אז לכל הראש איז דער שינוי וועלכע ווערט אין דעם גברא על ידי התפילה והקדמתו לזה, און אויך אין דעם איז א נקודה משותפת פון תפילה און ספירת העומר, נישט נאר אין חפצא פון דער מצוה, האט דער רבי געזאגט פריערט אז ער גייט עס מסביר זיין על פי נגלה און על פי סוד, און ער גייט עס אויכעט מסביר זיין על אין דעם חילוק אינעם חפצא און דעם חילוק אינעם גברא, מוז מען טרעפן דער חילוק אויכעט אין דעם גברא, וויבאלד אז דער ענין איז אז ס'דא נאר מיט כוונה, איז דער שינוי וואס ווערט אין דעם גברא דורך תפילה און די הקדמה לזה וואס יפנה ליבו מ'דארף אויסרייניגן דעם דעם הארץ און דעם קאפ פון אלע אנדערע זאכן און נאר אין זינען אז מען שטייט פאר א מלך האט עס א שייכות סיי ביי ספירה און סיי ביי דעם מ'וועט טרעפן די זעלבע זאך אויכעט נישט נאר אין חפצא נאר אויכעט אין דעם גברא דער רבי גייט עס מסביר זיין תפילה וואס עיקרו איז איז תפילת העמידה איז וואס א איד איז עומד שטייט דער לשון גמרא אין ברכות, אין עמידה אלא תפילה. עיקר פון תפילה איז עמידה. וואס מיינט דאס עמידה? שטעלט זיך כעבדא איז עומד, ער שטעלט זיך כעבדא קמי מריה, ווי די גמרא זאגט אין שבת, דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין שולחן ערוך, אז ער שטייט כעבדא קמי מריה. פאר וועמען שטייט ער אזוי? מריה, פאר דעם אויבערשטן. דער לשון איז ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה ער ברענגט פריער דעם לשון פונעם רמבם ויראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה וואס דעמאלט ווען ער שטייט יעמאלט פריער דארף זיין דער עומד ס'דארף זיין די הכנה פון עבדא קמי מריה און יראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה יעמאלט קען זיין דער מתחנן ומתפלל ער ווערט א מציאות פון א מתפלל ער איז דער מתפלל דער גברא ווערט א מתפלל און דער רבי זאגט אז בשעת אן אדם איז מפנה את לבו מכל המחשבות וכולי דער לשון פון רמבם און איז מתחנן און מתפלל פאר דעם אייבערשטן ער בעט זיך און ער דאוונט צו דעם אייבערשטן ווערט ער מיט דעם גופא נשתנה און נתעלה ממצבו הקודם ער ווערט א אנדער מענטש ער ווערט אויפגעהויבן אין גאנץ אן אנדער סארט מצב ווי ער איז וואס ווערט אנדערש ער שטייט אין א מעמד און מצב שונה לגמרי עס ווערט א שינוי וחידוש אין דעם גברא זעהן מיר דעם חילוק נישט נאר אין די ענין פון חפצא, נאר בשעת ער גרייט זיך צו צום דאווענען, און מקיים וואס עס שטייט דער לשון רמבם ויפנה ליבו, און ער גרייט זיך צו כעומד לפני כעבדא קמי מריה, ער שטייט ממש ווי א עבד מיט ביטול אינגאנצן, און ער שטייט פארן אייבערשטן, דערנאכדעם קומט ער צום זיך בעטן, און אינגאנצן וואס ער זעהט איז נאר ער מיטן אייבערשטן און ער איז מתפלל, ווערט א שינוי אין דעם מענטש, אין דעם חידוש, אין דעם גברא אויכעט, די שינוי איז נישט נאר אין די חפצא, אז אייב אייב ער האט די כוונה איז די חפצא א חפצא, און אייב ער האט נישט די כוונה איז דער ציילן גארנישט, אייב ער האט כוונה איז די דאווענען א דאווענען, און נישט די דאווענען גארנישט, אז נישט אנדערש ווי ביי אלע אנדערע מצוות וואס די פעולה האט ער געטון די חפצא איז געווען אבער עס איז נישט געווען דער ענין פון כוונה איז ער נישט יוצא, אינגאנצן אנדערש זעט מען ערשט דעם חילוק. יעצט וועט דער רבי ארויסברענגען דעם קשר פון תפילה וואס מ'האט יעצט געזען אז ס'ווערט א שינוי אין דעם גברא אויכעט, וועט מען זען אין ספירת העומר אויכעט, ס'וועט אונז געבן מער ליכטיגקייט פארוואס דער אלטער רבי איז מסיים דעם ענין פון זיין סידור מיט ספירה, ספירה ברענגט ארויס די נקודה וואס די גלייכקייט, דעם גאנצן סדר פון דאווענען ווייזט זיך ארויס אין ספירה.

ער ברענגט אראפ אין לקוטי תורה אין פרשת חוקת אז דער אלטער רבי איז מסביר און מאריך אין דעם ענין וואס א מענטש ווען ער דאווענט ווי ס'דארף זיין ווערט ער יעמאלט אין דעם ענין פון א אנדער גברא אז ער זעט ספירת העומר אין אות ה' דער רבי ברענגען נאך א קשר צווישן תפילה מיט ספירה און דערפאר איז דער אלטער רבי מסיים דעם סידור מיט דעם ענין פון ספירה אות ה' די שייכות הנ"ל איז אלץ אין צד הפעולה און עבודה פונעם אדם בתפילה בספירת העומר ביז יעצט האבן מיר געלערנט אז וואס איז די שייכות דער פעולה און דער עבודה פון דעם מענטשן. ס'איז דא נאך אן ענין מיט וועלכן תפילה טיילט זיך אויס פון רוב כל המצוות, נאך א זאך, און דערנאך מוז טרעפן אין ספירה אויך, אין דער כוונה ומבוקש פון דער תפילה. ס'מוז זיין דער ענין פון כוונה, אנישט איז דאס אינגאנצן נישט קיין דאווענען, און ס'דא נאך א זאך דא, אין דעם כוונה און דער מבוקש, וואס איך בעט ביי דעם דאווענען. דער רבי גייט מסביר זיין. רוב כל המצוות איז עיקרן די מעשה המצוה, ובשלימות מיט דער כוונת המצוה. וואס איז די, וואס איז רוב מצוות? דער עיקר איז מעשה. לייגן תפילין, איך דארף לייגן די תפילין. ווען איז דאס בשלימות? ווען איך טו עס מיט כוונת המצוה. אן כוונה איז דא די חפצה, אבער די כוונה איז נישטא. און דערמיט האט זיך אפגעטאן אויך דער גמר המצוה מצד האדם, א מענטש האט אפגעלייגט די תפילין, האט אפגעטאן א מצוה בפועל, אן כוונה, מיט כוונה, די מצוה האט זיך אפגעטאן. תפילה איז אינגאנצן אנדערש, אנדערש איז אבער מצוות התפילה, פון איין זייט איז דער עצם גדר התפילה שיהיה אדם מתחנן ומתפלל, ווי געזאגט פריער, דער גדר פון דאווענען איז אז ס'מוז זיין דער ענין פון מתחנן ומתפלל, נאכמער דער לשון פון רמב"ם שואל צרכיו שהוא צריך להם, דער רמב"ם איז זיך נישט מסתפק מיט דעם, אז ער שואל צרכיו שהוא צריך להם, נאר בבקשה ובתחינה, פשוט זיך בעטן ביים אייבערשטן, אז דער אויבערשטער זאל ממלא זיין בקשותיו. דאס איז דער ענין פון דאווענען, איז דא א תוצאה פון דעם, ער בעט דעם אייבערשטן ער זאל צוהערן וואס ער בעט, יעדער איינער בעט אויף אנדערע זאכן וואס ער דארף, די לשון איז שואל צרכיו שהוא צריך להם דאס איז נישט דער זיין בקשה דאס איז נישט א צווייטע זאך לבד התפילה נאר דאס איז דער תוכן כל מעשה התפילה בעטן דעם אויבערשטן ס'זאל זיין מילוי הבקשה וואס דארף מען ווי דער רמב"ם זאגט קלאר אז דער אויבערשטער זאל פארפילן וואס איך האב געבעטן איז עס א חלק פון דעם דאווענען, חלק פון דעם בעטן, איך בעט ער זאל ממלא זיין מיין בקשה, כל זמן ס'איז לכאורה נישט ממולא די בקשה, האב איך נישט געענדיגט מיין מיין מיין ענין. אבער צוזאמען דערמיט איז דער קיום המצוה פון תפילה נישט פארבונדן כלל מיט מילוי בקשתו בפועל. א אנדערע מצוה פון תפילין, אלע אנדערע מצוות האב איך אפגעטון, אפגעטון די מצוה, ס'קומט צום דאווענען, וואס איז דער תוכן פון דאווענען? בעטן ביים אייבערשטן עפעס, לכאורה דארף דאס זיין תלוי אויב דער אייבערשטער האט מיר געענטפערט, יעמאלט האב איך יוצא געווען, אויב האט מען נישט געענטפערט אויף מיינע בקשות האב איך נישט יוצא געווען, זאגט דער רבי ניין, אבער צוזאמען דערמיט, פשוט געוואלדיג, איז דער קיום המצוה פון תפילה נישט פארבונדן כלל מיט מילוי בקשתו בפועל, דער רבי איז מסביר, אז מיט די תחנונים ותפילת האדם, מיטן דאווענען איז ער מקיים די מצוות התפילה ובשלימותה אינגאנצן. סיי דער אייבערשטער האט אים יא געענטפערט, סיי דער אייבערשטער האט אים נישט געענטפערט, ער האט מקיים געווען מיט זיין דאווענען און מיט זיינע תחנונים האט ער יוצא געווען אינגאנצן, עס איז אפגעטון די מצוה. דאס איז ביי דאווענען. עס איז פאראן א נייער גדר אין דעם ענין פון דאווענען וואס איז נישטא ביי אלע אנדערע מצוות. די זעלבע זאך וועט מען זען ביי ספירת העומר אויך, ועל דרך זה איז בנוגע לספירת העומר, ספירת העומר איז א מצוה וואס איז א הכנה והכשרה צו חג השבועות צו מתן תורה האט מען געלערנט דאס כנל סעיף א' פון די פוסקים זאגן אז ס'איז א הכנה געברענגט אפילו די ראיה אז אנדערע דערפאר מאכט מען נישט קיין שהחיינו ווייל דאס איז נישט דער עצם דער עניין איז נאר א הכנה צו עפעס מאכסט א הכנה מאכט מען נישט קיין שהחיינו דאכט זיך רעדט זיך פון זיי אריכות אייכעט פארוואס מאכט מען נישט קיין שהחיינו ווען מ'מאכט די סוכה זעלבע זאך דער ס'איז נאר א הכנה בפרט דער רבי לייגט צו אין די חצאי ריבוע ובפרט על פי ביאור הזוהר פארוואס דער עניין פון ספירה איז א הכנה נאר צו שבועות איז על פי ביאור הזוהר איז דאס ווערט עס נאך אסאך געשמאקער דער זוהר זאגט אז די ספירה פון די שבע שבועות וואס איז דאס גלייך צו איז על דרך ספירת ז' נקיים

ספירת העומר איז די מצווה הכנה והכשרה ביחד עם זה ווערט די ספירה אן ענין און מצווה וברכה והמשכה בפני עצמה אזוי ווי איך זע ביים דאווענען ס'איז דער ס'איז דער גאנצער ענין איז מתחנן צו האט געענפערט געווארן צו נישט געענפערט געווארן האט ער יוצא געווען דא אויך די זעלבע זאך דער ענין פון אך ס'איז טאקע נאר א הכנה נאר פון דעסוועגן האט עס אין זיך אייכעט דעם ענין פון א מצוה. יחד עם זה ווערט די ספירה ענין מצוה וברכה, והמשכה בפני עצמה, יעדע נאכט מאכט מען א ספעציעלע ברכה, אז די השתוקקות והכנה והכשרה גופא איז שוין א ענין פאר זיך, אזוי ווי דער ענין פון דאווענען, ער האט געדאווענט האט זיך מתחנן געווען, האט ער יוצא געווען, ער דארף נישט ווארטן אז דער אייבערשטער זאל אים ענטפערן, ער האט יוצא געווען מיט די מצוה פון תפילה, אזוי אויך די זעלבע זאך, אז דער עצם ציילן איז אויכעט אן ענין נישט נאר דער ווארטן אויף שבועות דער עצם ציילן האט אין זיך א נקודה עיקרית און א ענין הכי עיקרי דער ענין אז די השתוקקות ולב הנכסף גופא איז אן ענין פאר זיך און אן ענין הכי עיקרי ביידע זאכן זענען נוגע ער איז ער איז דעם אידן מטהר מזוהמותו ס'מאכט דעם גברא העכער וואס איז מדגיש מעלת עבודת האדם מצד עצמו ווייזט ער ארויס דעם ענין פון די מעלת עבודת האדם מצד עצמו אין ביידע זאכן סיי דער דאווינען און סיי ביי ספירת העומר יעצט אין אות ו' מיר האבן שוין געזאגט אפאר מאל אז מזעט שוין דעם ענין וואס דער רבי גייט דער ענטפער אין אות ו' דער רבי ארויסברענגען דעם ענטפער מ'האב געברענגט שוין אפאר מאל צו זען וואס דער רבי וואו דער רבי גייט וואו דער רבי גייט ברענגען אין אות ו' יעצט אין אות ו' וועט מען זען קלאר דער אלטער רבי וועט מבאר זיין לויט די אלע זאכן די שייכות וואס דער אלטער רבי האט אריינגעשטעלט דעם ענין פון ספירה אין סוף, און נישט נאר דאס, נאר אט דעם אנהייב סידור איז אויכעט אנדערש. מען קען צולייגן געשמאק, דער אלטער רבי איז דאך אלעמאל געווען נוהג אז ער פלעגט ביי א סיום, פלעג ער מחבר זיין דעם סיום המסכתא מיט די קומענדיגע מסכתא, מען האט אויכעט מחבר געווען דעם סיום המסכתא מיט דעם אנהייב פון די מסכתא. איז דא אויכעט, טרעפן די שייכות פונעם סיום המסכתא פון סיום הסידור מיט ספירה און דעם אנהייב פון סידור אנדערש אויכעט ווי דעם אריזל און דער קשר פון די ביידע זאכן פשוט געוואלדיג געשמאק על פי זה יש לבאר דעם חילוק צווישן דעם סידור האריזל און דעם סידור פון אלטן רעבן כאטש אז דער סידור פון אלטן רעבן איז מדוייק און מכוון על פי נוסח האריזל וואס דאס איז מודגש גלייך ביי די התחלות פון די סידורים מיר האבן שוין זען דעם חילוק אין די התחלה פון די סידורים סידור האריזל הויבט זיך אן מיט כללות תיקון ועליית עולמות. דער אריזל הייבט אן זיין סידור מיט דעם תיקון און די עליות פון די עולמות, אויפהייבן די עולמות, מתקן זיין די עולמות, אויפהייבן די עולמות, ברענגען אור אין די עולמות. דער סידור פון אלטן רעבן פאנגט זיך אן מיט תיקון חצות, מיט דער לשון פונעם אלטן רעבן, מודעת זאת מעלת קימת חצות לילה, על כן יתאמץ לקום בחצות באיזה לילה שיוכל ולהיות מכלל עבדי השם וכו'. איז דער אלטער רבי הייבט אן דעם סידור מיט די מין פון תיקון חצות, נישט מיט די מין פון תיקון כללות תיקון עליית העולמות ווי דער אריזל, ער איז מסיים מיט די מין פון ספירת העומר און נישט מיט די כוונות ווי דער ווי דער אריזל האט אין די מין פון שמיני עצרת ושמחת תורה וואס שטייט אין אנהייב שיחה. דער ביאור בזה רבי גייט עס מסביר זיין לויט ווי פנימיות הענינים ווערט ארויסגעבראכט אין סידור אריזל לויט ווי דער ווי דער פנימיות הענינים ווי געזאגט פריער סידור אריזל איז געמאכט געווארן פאר יחידי סגולה וואס קענען מכוון זיין אלע כוונות מיט אלץ איז ווי עס ווערט ארויסגעבראכט אין סידור אריזל וואס דאס איז נאר פאר יחידי סגולה וועלכע זענען מכוון די כוונות ויחודים איז דער ענין התפילה כולל נישט נאר עבודת ועליית האדם נאר אויך ובעיקר דער מבוקש און מטרה פון תפילה. מ'האט געזאגט פריערט אז דער ענין פון דאווענען איז די עבודה און די עליית האדם, דער מענטש ווערט העכער און ער טוט די מצוה ווי דער אייבישטער וויל און ער אליין ווערט א אנדערע סארט מענטש, נאר דער אריזל על פי פנימיות רעדט ער וועגן וואס איז דער מבוקש און מטרה פון תפילה, דער תיקון ועליית העולמות, אויפהייבן די עולמות, וואס דאס איז אויך דער מקור ההמשכות, וועלכע ווערן נמשך למטה אין ענינים רוחניים וגשמיים. דער דאווענען איז מברר דעם עולם אויכעט, ס'הייבט אויף דעם עולם, ס'מאכט דעם ענין פון עליית העולמות, און וואס ווערט דורך דעם? דורך דעם ווערט גאר מקוים דער ענין פון דאווענען, וואס ווערט דער ענין פון דעם? קומט אראפ די ענינים רוחניים,

דער אריזל ברענגט דאס נישט בסוף הסידור, אלס חותם ותכלית, נאר ער ברענגט דאס פריער, און לאחרי זה, נאך ספירת העומר, דעם אריזל סידור, קומען תפילות וכוונות פון שלש רגלים, ראש השנה, יום כיפור, ביז שמיני עצרת ושמחת תורה, וואס עניינם איז די שלימות אין די המשכות ווי זיי ווערן נמשך למטה. ס'קען נישט זיין דער ענין פון חותם ותכלית אין עבודת האדם, דער סוף פונעם סידור פונעם אריזל איז דער ענין ווי ס'ברענגט אראפ למטה, ווי געזאגט פריער, דער אנהייב סידור איז דער ענין פון אויפהייבן די עולמות, וואס איז דער תכלית פון דעם? דער ענין פון שלש רגלים, יום כיפור און שמחת תורה, נישט דער ענין פון ספירה. דאס איז אלץ אינעם אריזל. אין סידור פון אלטן רעבן, וועלכער איז געשריבן דווקא באופן השווה לכל נפש, די סודות וכוונות זענען נישט בגלוי כנזכר לעיל. איז דער סדר אויסגעשטעלט באופן אין א אנדער סארט אופן מאלט ער דארט נאך אופן השווה לכל נפש אז אין דעם עניין התפילה איז מודגש די עבודה פונעם אדם דער אדם איז דא איז דא נוגע כנזכר לעיל בארוכה אז סיי די חפצה פון תפילה סיי די עליית האדם גברא איז אן עניין פון עבודת האדם מ'האט גערעדט פריערט אז אין דעם ענין פון תפילה און ספירה זעט מען ארויס דעם חילוק פון לגבי אלע אנדערע מצוות סיי אין די חפצה און סיי אין דעם גברא מען זעט אז סיי אין דעם חפצה זעט מען אז טאמער האט ער נישט געהאט אין דעם ענין פון כוונה נישטא קיין חפצה בכלל ביי אלע אנדערע מצוות איז דא סיי אין דעם גברא וואס זעט מען אין דעם גברא אז דער מענטש וואס גרייט זיך צו צום דאווענען עומד לפני כעבדא קמי מריה ער שטייט אין גאנצן מיט א ביטל דאס דער אמת ער ווערט אין גאנצן אנדערש ספירת העומר האט די זעלבע זאך אז בשעת מען ציילט און ער ווייסט נישט וואס ער ציילט איז כאילו לא ספר אז נישט נישטא קיין חפצא און דערנאכדעם טאמער האט ער געציילט ווי ס'דארף צו זיין איז כדי לטהרנו מטומאותינו מקליפותינו ס'ווערט א עליה אין דעם אין דעם אדם מאי טעמא יעצט וועט מען פארשטיין איז ער מקדים און מקדים גלייך ביי התחלה די מעלה פון קימה בחצות וואס דער רוף פון קימה בחצות מ'האט פריער מדגיש געווען דער אלטער רבי שרייבט אין לשון יתאמץ לקום בחצות שיוכל ולהיות מכלל עבדי השם וואס דורך דעם איז ווערט ער אין כלל פון עבדי השם, מיין עבודה, אונזער עבודה, און דעריבער איז אויך דער סיום פון זיין סידור געשמאק געוואלדיג, פארוואס דער אלטער רבי הייבט אן דעם סידור מיט תיקון חצות, פארוואס ענדיגט ער מיט ספירה, מיט ספירה, און דעריבער איז אויך דער סיום פון זיין סידור נישט מיט די תפילות כו' וואס זענען פארבונדן מיט קדושת החג, מיט שמיני עצרת און שמחת תורה, נאר מיט ספירת העומר, וואס איז ספירת העומר? כל כולו פעולה ועבודת האדם, אין אלע עניינים. סיי סיי על פי הלכה און סיי אין רוחניות און סיי אין חפצא און סיי אין גברא אין אלע ענינים הנ"ל זעט מען אין ענין פון ספירת העומר דעם חילוק פון דעם דערפאר וואס דער אלטער רבי הייבט אן דעם סידור מיט תיקון חצות און ער ענדיגט מיטן ענין פון ספירת העומר אות ז' קען מען מיינען אז די עבודה פון יעדן יחיד בישראל בפרט אן עבודה וואס באשטייט בלויז אין ציילן די טעג איז נישט אויף אזויפיל בכוח צו פועל זיין אין וועלט תיקון עולמות מ'האט דאך שוין גערעדט אז דער ענין איז אז ס'רעדט זיך וועגן תיקון האדם סיי דער דאווענען און סיי דער ענין פון לויט דעם אלטן רעבן ווערט געשטעלט אז סיי דער דאווענען איז א עבד השם און סיי דער ספירה איז דער ענין פון וואס רעדט זיך וועגן אן ענין פון א יחיד איז דאס נישט אזוי געוואלדיג ווי דער ענין פון פון פועל'ט נישט אזוי שטארק אין תיקון עולמות זאגט דער רבי ניין איז ספירת העומר מדגיש פארקערט אז אין דעם זעט מען די פעולת העבודה מער ווי אין אן אנדערע עבודה, מען זעט די פעולה, מען זעט וואס קומט ארויס פון דעם, וואס זעט מען? קביעת יום טוב בכלל איז תלוי אין בני ישראל, ווען יום טוב קומט אויס, ווי דער לשון איז אין גמרא אין ברכות, דקדשינהו לזמנייהו, לויטן, לויט דעם, לויט דעם בית דין, לויט ווי מען זעט דעם ענין פונעם חידוש פון די לבנה, לויט ווי מען מקדש על פי, על פי, על פי עדי ראייה, דאס איז יעמאלט קומט אויס אז די אידן זענען מקדש ווען ס'וועט זיין דער יום-טוב אבער מיט בית דין דווקא קדשינהו לזמנייהו מוז זיין מיט בית דין מיט קידוש החודש של בית דין וואס דאס רעדט מען וועגן ענין פון א כלל נישט איינער ס'איז אלע בית דין און די תפילות בית דין מאכט עס אין נאמען פון אלע אידן די תפילות פון די אידן במשך הרגלים זיינען אַ תוצאה און ברענגען אויס אויף אין קדושת היום-טוב. דורך דעם וואס אידן דאווענען יום טוב, דאס איז א תוצאה וואס מען האט געמאכט דעם יום טוב דורכ'ן רבים, דער כלל, און ס'ברענגט אויך דער דאווענען פון א אידן ברענגט א הוספה אין קדושת יום טוב, ועל דרך זה איז בשבת אויכעט. שבת איז דאך דער ענין וואס איז מקדשא וקיימא, ווי די גמרא זאגט אין ביצה, אז שבת איז נישט קיין ענין וואס ווערט, וואס ווערט לויט בית דין, וואס ווערט דקדשינהו לזמנים, שבת איז מקדשא וקיימא, יעדן זיבעטן טאג איז שבת, ס'האט נישט אן אינגאנצן צו צו דעם ענין פון פון קידוש החודש, ס'האט נישט אן אינגאנצן צו דעם צו אידן, ס'איז מקדשא וקיימא מלמעלה, וואס איז מקדשא וקיימא איז דא הוספה, איז אויכעט דא, שבת איז אויכעט דא הוספה, דורך לקדשו, מ'מאכט דעם שבת העכער און הייליגער, וואס זיי, קידוש ותפילת בני ישראל, דאס איז ווען מ'רעדט וועגן קביעות יום טוב, מען רעדט וועגן שבת, די עבודה פון א אידן וואס ער טוט. אבער ביי ספירת העומר זעט מען אז דורך דער ספירה פון יעדן יחיד בפני עצמו, נישט דורך בית דין, יעדער איינער, דער לשון געווען אז יעדער איינער דארף לערנען, ווי גערעדט אין אות א' פון די שיחה, ער איז נישט תלוי בקביעות דראש חודש, ער איז גארנישט תלוי אין קביעות פון ראש חודש, ווארום עצרת פעמים חמישה פעמים שישה פעמים שבעה, עס איז נישט תלוי בקביעת ראש חודש. וואס איז תלוי שבועות? שבועות קען זיין אמאל. היינט איז דאס געשטעלט לויטן לוח, איז דאס אלעמאל די זעלבע זאך. אבער ווען מען מאכט עס על פי על פי קידוש החודש, על פי ראי', יעמאל קען זיין, ווענדט זיך וויפיל טעג ראש חודש איז אייר, וויפיל טעג ראש חודש איז סיוון. זאגט די גמרא קלאר, גמרא אין ראש השנה זאגט, אז עצרת קען זיין אמאל ביום חמישי בסיוון, עס קען זיין בשישה בסיוון, עס קען זיין בשבעה בסיוון. אויב ס'איז דא צוויי טעג ראש חודש, וועט עס וועט עס אויסקומען, קען עס אויסקומען בשישה אדער בשבעה, אויב ס'איז איין טאג ראש חודש, איז דאך עס ווייניגער, אויב קומט עס אויס בחמישה. זעה איך אז וואס? אז שבועות ווערט אויפגעטון דורך די ספירה פון יעדן יחיד בפני עצמו, און ווערט אויפגעטון דער חג השבועות, לויטן ציילן, אזוי ווערט שבועות, דער פופציגסטער טאג פון ווען מ'האט אנגעהויבן ציילן. ביז אז בכמה פרטים בנוגע לדוגמא צו יום טוב שני של גליות, ס'דא פרטים וואס מ'זעט א חילוק פון יום טוב שני של גליות פון שבועות און די אנדערע ימים טובים. איז חג השבועות ברענגט זיך הארבער ווי אנדערע ימים טובים. יום טוב שני של גליות פון שבועות איז הארבער ווי אלע אנדערע ימים טובים. פארוואס? ווייל ער קומט נישט מצד הספק ווי אנדערע ימים טובים, נאר ער האט אין זיך א כח של ודאי. לכאורה האט שבועות נישט געדארפט זיין אינגאנצן קיין יום טוב שני של גלויות, בכלל איז יום טוב שני של גלויות היינט וואס מען מאכט איז נאר ווייל ס'איז מנהג אבותינו בידינו, ווייל מען ווייסט דאך שוין היינט זיכער ווען איז יום טוב, אמאל איז נישט געווען די רעם בשעת געווען קידוש החודש האט מען נישט געקענט וויסן פונקט, האט מען געמאכט א צווייטן טאג יום טוב, ווען ס'קומט צו שבועות איז דאך אינגאנצן נישט קיין שאלה, ס'איז דאך פֿופֿציק טעג פון פסח, איז דאך זיכער אז ס'איז דעם טאג, איז יום טוב שני של גלויות פון שבועות איז אסאך הארבער ווי אלע אנדערע, ווי ווערט עס געטון? דווקא דורך דעם ענין פון ספירה פון א אידן פון א יחיד, יעדער יחיד טוט דאס און נישט א כלל. דאס איז ממש דעם ענין פון ספירה אין אות ח, און דאס איז מדגיש די כללות מעלת עבודת האדם בתפילה אויך. דער ענין פון תפילה איז נישט נאר צו ממשיך זיין למטה אין וועלט, דאס וואס איז שוין פאראן למעלה, אין איר שורש אין איר שורש ומקור תפילה איז נישט קיין זאך וואס איז א זאך וואס איז דא למעלה און לאמיר זאגן חס ושלום אדער עס האט זיך אפגעהאלטן אדער נישט מען דארף עס אראפברענגען איך זאג א תפילה ברענגט עס אראפ זאגט דער רבי ניין דאס איז נישט תפילה דער אויפטו פון תפילה איז א אנדערער תפילה איז יהי רצון צו מאכן כביכול א רצון חדש דער רבי זאגט אין די הערה פֿינף און פֿופֿציק בלשון חזל עושים רצונו של מקום מיינט עס פשוט כפשוטו זיי טוען דעם רצון פונעם אייבערשטן זיי פילן אויס דעם רצון פונעם אייבערשטן דער אלטער רבי זאגט אין ליקוטי תורה שעושים וממשיכים רצון חדש עושים זיי מאכן דעם רצון פונעם אייבערשטן און עס שטייט קלאר מאמרי חזל שטייט קלאר אין גמרא אין תענית און אין גמרא אין שבת און אין פרשת שמות אין זוהר צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. דאס דער ענין פון דאווענען, דאווענען מאכט א רצון חדש. דער רבי לייגט צו אין הערה 56, כידוע החילוק בין ברכה לתפילה. ברכה, מען גיט א ברכה, איז דאס נישט קיין רצון חדש. ס'איז געווען למעלה א ענין וואס איינער האט געדארפט קריגן, ער קען עס נישט קריגן, אדער האט זיך נישט געפירט ווי ס'דארף זיין, אדער אנדערע סיבות, קומט מען, מען גיט אים א ברכה, בפרט א ספעשל א ברכה פון א רעבן, נעמט אראפ דעם ענין פון דעם. ענין פון דעם אפהאלט עס קומט אראפ אמאל דארף קומען ס'איז דא רעגן ס'דארף אנקומען רעגן עס קומט נישט קיין רעגן מאכט מען א תענית מען גייט צו רבי שמעון בן יוחאי ווי די גמרא דערציילט אז ער געווען אנדערש ווי אלעמען ער האט עס געמאכט מיט תורה נישט מיט תפילה אבער מיט דאווענען נעמט מען אראפ דעם חוסם דעם וואס האלט עס אפ עס קומט אראפ תפילה איז אינגאנצן אן אנדער סארט זאך תפילה איז יהי רצון וואס מיינט דאס וואס אפילו נישטא אין שורש ומקור א רצון חדש אינגאנצן, ס'איז גארנישט געווען, מיט דעם בעטן טוט מען אויף א נייע זאך, און דאס קומט אראפ אין וועלט פון און איז משנה נבראים, דער לשון איז געווען, דער לשון איז, משנה נבראים, מכמות שהם, שיתרפא החולה, וירד הגשם משמים לארץ ויולידה ויצמיחה, מ'רעדט דא וועגן גשם וואס איז נישט געווען בכלל אין ענין ס'זאל אראפקומען, נישט ווי ברכה וואס ס'האלט זיך אפ ברענגט מען עס אראפ, נאר שיתרפא החולה, ס'איז נישט געווען קיין ענין פון יתרפא החולה, ס'איז געווען חס ושלום אז ער דארף זיין א חולה. מה שאין כן ביי תורה ומצוות בכלל איז נישטא קיין שינוי אין קלף התפילין על ידי הנחתם בראש כמבואר אין תניא, מען לייגט אנדערע סארטן זאכן אין תורה און מצוות איז נישטא קיין שינוי קלף התפילין בלייבט קלף התפילין דורך לייגן אויף ראש איז נישטא אין עם קיין שינוי ווען ווערט א שינוי דורך דעם ענין פון דאווענען זעט מען גלייך ווייטער דעם נאך א כלל אין נאך א שייכות פון ספירה מיט דעם ענין פון תפילה תפילה טוט אויף א נייעם ענין פון א רצון מלמעלה דער ענין פון ספירה טוט אויף דעם ענין פון שבועות אויסטעסטן ווי די פנימיות פון ענין התפילה ווערט נתבאר דורך אלטן רעבן גופא וועט נאך בעסער פארשטאנדיג ווערן די שייכות צווישן תפילה און ספירת העומר ובהתאם להנ"ל צו דעם וואס מיר האבן געלערנט ביז יעצט ווי דער אלטער רבי איז מבאר דער עניין פון תפילה אין ליקוטי תורה אין תורה אור אין אלע זיינע מאמרים וועט נאך ווערן מער פארשטאנדיג די שייכות פון תפילה מיט ספירת העומר נאך מער ווי מ'האט גערעכנט ביז יעצט דעם עניין פון גברא מיט חפצא מיט אלע זאכן וואס זי טוט אויף וועט מען נאך זען נאך מער דער אלטער רבי איז מבאר אין ליקוטי תורה אז תפילה ווערט נישט אריינגערעכנט אין די מנין פון תריג מצוות. געוואלדיג. תפילה איז נישט קיין נישט קיין איינע פון די תריג מצוות. ווייל תפילה איז די כוונה פון כל התורה והמצוות. ווי געזאגט פריער אז ספירת העומר ברענגט צו זאגן אז דאס איז די נקודה פונעם גאנצן סידור. וואס איז דער ענין פון סידור תפילה? ספירת העומר ווייזט אויף די גאנצע נקודה פון תפילה. דא זאגט דער אלטער רבי נאך מער, נאך טיפער. אז די גאנצע כוונה איז, עס איז כוונה פון כל התורה והמצוות. לשון פונעם אלטן רעבן, והוא, דאווענען איז העמוד המקיים כל התריג מצוות, דוגמת חוט השדרה. א מענטש האט א חוט השדרה, וואס איז דער חוט השדרה? חוט השדרה האלט אן דעם גאנצן מענטשן. די זעלבע זאך איז דער דאווענען איז דער עמוד וואס איז מקיים די גאנצע תריג מצוות. דורכ'ן דאווענען קומט מען צו צו מקיים זיין די גאנצע תריג מצוות. דער עיקר ענין התפילה איז, וואס איז דער עיקר ענין פון תפילה? אז אור אין סוף ברוך הוא וואס איז העכער פון השתלשלות, אליו, ולא למדותיו דער רבי ברענגט אראפ פון דעם פון פרדס און פון סידור שער הקריאת שמע ווי דער אלטער רבי איז מבאר ברענגט ער אראפ אין סידור ער ברענגט אראפ דעם פון דעם לשון פון ספרי אז דאוונען דאוונט מען צו אור אין סוף ברוך הוא העכער פון השתלשלות אליו צום אייבערשטן ולא למדותיו זאל נמשך ווערן למטה אין סדר השתלשלות, וויל אראפברענגען אויך די גרויסע העכסטע דרגות אין סדר השתלשלות. און ווי ברענגט מען עס אראפ? און די י"ח ברכות פון שמונה עשרה זענען די כלים, די אכצן ברכות פון שמונה עשרה, דאס זענען די כלים צו דער המשכה למטה, אז עס זאל זיין דער רופא חולים ומברך השנים. יש לומר, אז דער ענין איז מודגש במיוחד בספירת העומר. דער אלטער רבי זאגט דאך האט געזאגט אז מיט פנימיות וואס דער ענין פון דאווענען יעצט וועט מען זען אז די זעלבע זאך זאגט זיך ארויס אויכעט און ס'איז מודגש אין ספירת העומר ווי יעדער יחיד זאגט אין דעם רבונו של עולם גלייך נאך ספירת העומר דער רבי גייט דאך מחדש זיין אין אות ט' אז אזוי ווי תפילה איז משנה און ס'מאכט א רצון חדש און ס'ברענגט אראפ פון די העכסטע דרגות וואס ס'קען זיין און שמונה עשרה די כלי אויף דעם

נפשותינו, רוחותינו, נשמותינו, סיג ופגם, אלץ. ס'ברענגט עס אראפ אין כלים. וואס טוט עס אויף? לשנות את הנבראים וכו'. ס'איז משנה די נברא. דער דאווענען איז משנה. דער דאווענען ברענגט אראפ רופא חולים ומברך השנים. אזוי איז ספירת העומר. על דרך ווי גערעדט פריער, בענין התפילה ווי געזאגט יעצט. דורכדעם וואס מ'איז זיך עוסק אין הלכות ספירת העומר, און מ'רעדט בענינו, דורך קיום מצוות ספירת העומר ובשלימות האפשרית בזמן הזה, וויפיל מען קען עס מאכן בזמן הזה, שהוא זכר למקדש, דאך נאר א זכר למקדש, כולל העסק בהלכות ספירת העומר, סיי בנגלה און סיי בפנימיות התורה ווי גערעדט ביז יעצט וואס דער טיפקייט אין ספירת העומר, איז דאס ממהר קיום התפילה, דאס איז ממהר דעם דאווענען גלייך נאך ספירת העומר, מען זאגט דאך גלייך נאך דעם הרחמן יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה און דער ענין פון למקומה איז דער לשון רמבם כי יבנה בית המקדש במקומו און מען וועט מקיים זיין די מצווה כתיקונה יעמאלט וועט זיין ווייטער כתיקונה אין גאנצן במהרה בימינו ממש אמן סלה